היינטיגע פרק איז צוזאמגעשטעלט פון צוויי חלקים וואס האבן נישט קיין שייכות איינע מיט די צווייטע, די ערשטע חלק באלאנגט באמת המשך צו די פריערדיגע פרק, נאכדעם איז א נייע ענין וואס באלאנגט צו די סיפור פון משה וואס געבט איבער די מלכות די הנהגה הייסט עס מלכות צו יהושע, דאס דארף מען וויסן אז ס'איז צוויי זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות אין די פרק, די ערשטע זאך איז די מעשה ידועה פון בנות צלפחד, דאס איז בעצם א המשך פון דעם וואס מען האט דא צוטיילט די ארץ, מען זאגט לאלה תחלק הארץ און אזוי ווייטער, ס'שטייט נישט קיין פרט מ'מוז פארשטיין אז ס'איז געווען במספר שמות און פאר די בנים זכרים אז זיי במספר ש די זיי האבן דאך זיי האט מען דאך גערעכנט אין די מפקד אפשר קען מען עס פארשטיין אזוי יעצט איז דא א איד ס'איז געווען א איד צלפחד ער ווערט נישט באמת אויסגערעכנט אין די משפחות ס'דא א משפחת צלפחד ס'הייסט ס'איז דא א משפחת חפר און חפר'ס זון איז צלפחד שטייט אפילו שוין דארט אויסגערעכנט זיינע טעכטער, ס'שטייט לכאורה די סיבה פארוואס ס'שטייט דארט איז טאקע וועגן דעם ווייל ס'גייט זיין וועגן זיי אין די נעקסטע שטיקל א מעשה וועגן זיי לא היו לו בנים כי אם בנות און די נעמען פון זיינע בנות און דא טרעפן אונז פארוואס ס'האט זיך געוואונדערט פארוואס שטייט דארט די בנות צלפחד יעצט ווייסן די תירוץ ווייל די בנות צלפחד האט געהאט א טענה ותקרבנה דאס הייסט זיי האבן געקומען מיט א טענה דאס איז די טייטש פון די ווארט ותקרבנה ותעמודנה לפני משה אלץ אזוי א וועג פון זאגן זיי האבן אריינגעלייגט א מאושען אזוי ווי מ'זאגט היינט אין די קאורט לפני משה אלעזר נשיאים די עדה וואס זאגן זיי? זייער טאטע איז געשטארבן אין די מדבר, נישט בעדת קורח, סתם לכאורה איז יעדע איינער געשטארבן אין די מדבר, אבער די חילוק פון אים און אלע אנדערע טאטעס איז, זי האט נישט געהאט קיין זון, זיי האבן נישט קיין ברודער, און ממילא ווער גייט באקומען די ירושה? ס'הייסט ס'קומט אויס א אינטערעסאנטע זאך אז בעצם די משפחות זענען געווען אין די ערשטע דור, די דור יוצאי מצרים וואלטן געדארפט ירש'נען, און זייערע קינדער באקומען, און יעצט זאגן זיי אז ס'איז נישטא ווער ס'זאל ירש'נען ווייל זיי זענען נאר טעכטער. א אינטערעסאנטע סדר וואס קומט אויס פון דעם. און משה גייט צו די אייבערשטער, זייער אינטערעסאנט, ס'איז נישטא קיין הלכה, הגם מ'קען טראכטן צו שפעטער איז שייך אזא זאך טון אבער בזמן משה וכו', אבער ויקרב משה את משפטן לפני השם, ער קומט, א שאלה ווי גייט מען לפני השם, וויאזוי גייט מען לפני השם פונקטליך? משה רבינו האט געוואוסט ווי אזוי, און אפשר שפעטער געווען אורים ותומים, נאך זאכן וואס קומען פאר דעם. און וואס זאגט אים די אייבערשטע יא גערעכט די בנות צלפחד מ'דארף זיי טאקע געבן בתוך אחי אביהם ס'הייסט זיי זאלן זיין מיט זייער טאטע אזוי ווי זייערע פעטערס און נישט דאס איז נישט קיין סתם א חוק פאר היינט דאס איז א חוק עולם אזוי ווי ער פירט אויס והיתה לבני ישראל חוקת משפט און ער גייט ער געבט די גאנצע כללים בעצם דא איז די איינציגסטע פלאץ וואס שטייט בכלל הלכות ירושה ביז יעצט איז געווען אזוי מובן מאליו וואס איז געווארן א שאלה האט מען געדארפט אויסרעכענען גאנץ הלכות ירושה און בעיקר וואס געשעט ווען איינער האט נישט קיין יורשים עס גייט די תורה אדורך דא לאמיר זאגן כללים כי ימות ובן אין לו ואם אין לו בת ואם אין לו אחים ואם אין אחים לאביו די גאנצע סדר ירושה וויאזוי ס'דארף זיין דאס איז זיין חוקת משפט פאר אייביג און וויסן די הלכה שפעטער וועט מען זעהן אז דעם איז געווארן נאך א פראבלעם אז יעצט די בנות צלפחד'ס נחלה גייט גיין צו א צווייטע שבט ווייל זיי גייען חתונה מיט אנדערע מענער איז שוין נאך א פרשה וואס גייט זיין שפעטער איז בעצם אויך א המשך איך וואלט געקענט שרייבן דא יא אויב מ'וואלט געוואלט צוזאמנעמען די פרשה וואלט עס געדארפט זיין דא אבער יעצט גייען אונז אריבער צו א אנדערע מעשה ס'הייסט בעצם סוף המעשה פון די מדבר, די אייבערשטער זאגט פאר משה גיי הר העברים קענסט זען ארץ ישראל אבער גייסט נישט אריין גיין דארט וויבאלד מי מריבה איז געווען די מעשה. און דא דאס בעצם אונז קענען בעיקר די מעשה פון סוף פרשת זאת הברכה וואס דארט שטייט עס נאכאמאל וואס דארט איז עס געשען אבער דא רעדט מען ספר במדבר האט געדארפט אנקומען ביזן סוף און דא רעדט דא איז די עיקר צווי ווי ס'שטייט, און וואס זאגט משה וידבר משה אל ה' לאמר, זייער אינטערעסאנטע פסוק, וואס אין די מגלה עמוקות זאגט די נוסח כל התורה כולה וידבר ה' אל משה, דא איז די איינציגסטע פלאץ וידבר משה אל ה' לאמר, און וואס זאגט משה, וואס וועט זיין מיט די עולם, יפקד ה' רוח אלקי הרוחות לכל בשר, ענליך צו לשון וואס ער האט געזאגט אין פרשת בהעלותך, ווער עס פארטראכט דארט שטייט אויך די ענין פון ווער ס'גייט זיין נאך רעבעס און אזוי ווייטער, און די עולם דארף האבן א איש על העדה אשר יצא ואשר יוציאם ואשר יביאם און ס'זאל נישט זיין כצאן אשר אין להם רעה, מ'דארף מדייק זיין פונקטליך וואס זיין בקשה איז וואס פעלט אים, און די אייבערשטער זאגט פאר משה אמת, נעם יהושע בן נון ער איז א, וואס איז ער, איש אשר רוח בו, דאס איז די קוואליפיקעישן וואס יהושע האט, וואטעווער דעט מיענס, און עס, וואס גייסטו טון, וועסט אים געבן סמיכה וסמכת את ידך, און נאך א אינטערעסאנטע זאך, אים מעמיד זיין לפני אלעזר הכהן לפני כל העדה, וואס איז דא עפעס אלעזר הכהן די זאכן כל העדה פארשטייען, און וועסט אים געבן מהודך, דאס הייסט פון דיין פאוער פון דיין. שיינקייט וואס א דיין השראה וואטעווער ס'איז און אזוי ער טאר מער טאר ס'איז גרייט ער גייט זיין דיין יורש וואס לפני אלעזר הכהן יעמוד נאך אינטערעסאנט האט מען נאך נישט געזעהן ביי משה זאל לפני אהרן יעמוד יא ושאל לו במשפט האורים ס'הייסט זעהט אויס אז משה רבינו איז געווען א נביא ער האט געקענט רעדן צו די אייבערשטער דירעקט אזוי ווי מ'זעהט ויקרב משה את משפטן לפני השם אפשר וועגן דעם שטייט דער פריערדיגער פרשה דא מה שאין כן יהושע איז אפשר אויך א נביא אבער לאו דווקא א נביא, ער גייט דארפן גיין אויב ער וויל וויסן וואס די אייבערשטער וויל, וועט ער דארפן גיין צו די נביא, צו די כהן, אלעזר הכהן וואס ער האט אורים ותומים, אפשר א סארט נביא, רוח הקודש, צו קענען וויסן וואס צו טון, אבער די עיקר על פיו יצאו על פיו יבאו, פשטות מיינט עס למלחמה, יא מ'זאל גיין ארויס, פירן די עולם, כפשוטו פירן אריין און ארויס פון א מלחמה און אזוי ווייטער, און אזוי טוט ער, משה, דאס דער קיום, קיום, דער אייבערשטער איז מקיים, און דער משה איז מקיים, ויעש כאשר ציוה השם, ער נעמט יהושע און איז מעמיד לפני אלעזר, ויסמך את ידיו עליו כאשר דיבר השם אל משה, און דא האבן אונז יהושע ווערט די, האט א, האט באקומען די ירושה, פארשטייט זיך די פועל ממש פון דעם, וועלן מיר דארפן זען נאכאמאל, שטייט נאכאמאל אין פרשת וילך, סוף ספר דברים, מער, ממש, ויהושע בן נון מלא רוח חכמה, דעמאלטס שטייט שוין ממש ווען ער איז שוין געשטארבן.